אין פרק כ א לערנען אונז נאך א זאך וואס יהושע קומט א ספעציעלע מעשה וואס איז מקיים א זאך וואס משה רבינו האט געהייסן און אויכעט ס'איז א חלק וואס איז איבערגעבליבן פון די ענין פון חלוקת הארץ וואס אונז האבן געלערנט אפאר מאל אין די פריערדיגע פרקים אז שבט לוי האט נישט באקומען קיין נחלה אזוי ווי ס'שטייט טאקע אפאר מאל אין די חומש אין במדבר אין דברים אז לוי באקומט נישט קיין נחלה. אבער אונז האבן געלערנט בפירוש אין ספר במדבר אז משה רבנו הייסט אז מען זאל געבן פאר די לווים ונתת ללווים ערים לשבת ס'איז כאילו די וועג ווי ס'זעט אויס ספר במדבר אזוי ווי תרומה ס'הייסט יעדע שבט געבט פאר די לווים אביסל פון זייער נחלה אזוי ווי מען געבט פון די פון די תבואה וואס וואקסט געבט מען אביסל פאר די לווים פאר די כהנים תרומת המעשר אזוי געבט מען א שטח זיי זאלן וואוינען אויכעט כעין א ענין פון תרומה ס'הייסט כאילו ס'איז בעצם באלאנגט עס פאר די שבט נאר מדין תרומה אדער מדין כ'ווייס אזא סארט צדקה כאילו געבן זיי עס פאר די לוויים, און דאס לערנען אונז אלס א גאנצע מעשה אין דעם פרק, אז ס'קומען די ראשי אבות הלוויים צו אלעזר און יהושע וואס זיי זענען די מחלקי החלוקה און די אבות המטות ס'הייסט די נשיאים די דריי ראשי החלוקה וואס אונז זעען א גאנצע צייט און זיי זאגן ווי קומען זיי אין שילה דארט ווי מ'האט געמאכט די סיום החלוקה און זיי לערנען אז דער אייבערשטער האט געהייסן פאר משה צו געבן ערים און מגרש לבהמות ס'הייסט סיי די שטעט און סיי אזוי ווי ס'איז געשטאנען טאקע בפירוש אין ספר במדבר ארום די שטאט א פלאץ ווי די בהמות זאלן קענען פאשן. און וכך הוה האט מען טאקע געטון אזוי מ'האט געגעבן פאר די לווים און אויף דעם איז אויכעט געווען א גורל ס'הייסט אז אזוי ווי ס'דא א גורל ווער ס'זאל באקומען וואס איז בפשטות דא דא א גורל יעדע איינער נישט יעדע איינער יעדע איינער וואלט געקענט טענה'ן איך וויל נישט געבן פאר די לווים איך וויל נאר געבן אזויפיל שטעט אזויפיל ס'איז געווען עפעס א גורל ס'האט אויסגערעכנט פונקטליך ווער וועלכע שבט זאל געבן וויפיל און וואס און וועלכע שטאט פאר די לווים צו וואוינען. איז די פסוק רעכנט אויס אין צוויי חלקים וויאזוי ס'איז געשען די ערי הלווים, קודם רעכנט ער אויס די גורל וואס האט געגעבן פאר יעדע, די הלווים האבן דאך דריי משפחות שהם ארבע, ווייל ס'איז דא כהנים וואס זענען בני קהת אבער ס'איז א קאטעגאריע פאר זיך די כהנים בני אהרן, נאכדעם איז דא קהת און גרשון און מררי די דריי משפחות פון לווים וואס אונז קענען פון איבעראל, איז קומט אויס פיר חלוקות, האבן צוטיילט כאילו פיר גרופעס פון ערי לווים לויט געוויסע שבטים, איז אויסגעקומען אז וואס. יהודה שמעון און בנימין האבן געגעבן פאר די כהנים, פאר די בני קהת וואס זענען נישט כהנים האבן געגעבן אפרים דן און חצי מנשה, דאס הייסט מנשה פון ארץ ישראל, פאר גרשון האבן געגעבן יששכר אשר נפתלי און די אנדערע האלב מנשה פון עבר הירדן, און פאר מררי האבן געגעבן ראובן גד און זבולון, דאס קומט אויס דאס איז די אופן כללי ווער וועלכע שבטים האבן באקומען די תפקיד כאילו פון געבן פאר וועלכע משפחות פון די כהנים און לוויים זייער חלק, ס'איז מער ווייניג ס'איז דא צוועלף שבטים און ס'איז דא פיר חלקים פון לוויים קומט אויס דריי שבטים פער חלק פון די לוויים. יעצט חוץ פון דעם רעכנט די תו פסוק אויס פונקטליך וועלכע שטעט האבן די לוויים באקומען פון וועלכע שבט און פונקטליך פון וועלכע חלק פון די לוויים איז עס געגאנגען, איז לערנען אונז און דאס איז א רשימה וואס ווערט איבערגעחזר'ט דברי הימים לערנען אזוי ווי מיר האבן געלערנט אז יהודה שמעון יהודה שמעון און בנימין האבן געגעבן פאר די כהנים און דאס רעכנט אויס דרייצן שטעט נעמען פון שטעט וואס זיי האבן געגעבן פאר די כהנים פון די שבטים פאר קהת לערנען אונז האבן געגעבן אפרים דן און חצי מנשה וואס האבן געוואוינט אין ארץ ישראל סך הכל צען שטעט און מיט די נעמען פונקטליך יעדע שטאט בני גרשון לערנען זיי האבן באקומען פון מנשה וואס הייסט עבר הירדן יששכר אשר און נפתלי לערנען זיי אויך דרייצן שטעט פונקטליך וואס זיי האבן באקומען און די בני מררי האבן באקומען פון זבולון און פון ראובן און פון גד און פון גד ווערט אויסגערעכנט צוועלף שטעט סך הכל. ס'איז דא אין די פרק זייער א אינטערעסאנטע זאך אז ס'איז דא צוויי פסוקים וואס איז דא א מחלוקת גרסאות צו זיי זענען פארט פון די פרק ס'הייסט לכאורה וואלט עס געבלאנגט זיין באלאנגט אין דברי הימים שטייט עס זיכער לכל הדעות ס'הייסט ווען מ'רעכנט אויס די שבטים איז אין אונזער די נארמאלע נוסחאות כלשון פון די צייט הראשונים ווערט געברענגט די צוויי נוסחאות שטייט נישט אז ראובן האבן זיי באקומען פון ראובן די שטעט וועלכע וועלכע וואס בני מררי האבן באקומען פון ראובן, אין דברי הימים שטייט עס און אין געוויסע תנך'ס שטייט עס אויך אין ספר יהושע, און ס'איז זיכער אז זיי האבן עס באקומען, וואס איז דאך נאך נישט נאר דעם ווייל ס'איז דאך קלאר אזוי ווי אונז לערנען דא אז די אלע ערי המקלט שטייט אויסגערעכנט בפירוש האבן באקומען די לווים אויך, און און ראובן איז דאך דא איינער פון די ערי המקלט איז זיכער אז עס איז ריכטיג אז די לווים האבן עס באקומען, נאר ס'איז א פסוק, ס'איז א פסוק וואס איז תלוי בגרסאות, עס איז דא דא אזא פסוק. איז דאס איז די חשבון פון די שטעט פון די לווים און פון וואו זיי האבן באקומען זייערע שטעט און אויך די ליסט פון זייערע שטעט מען זאל וויסן וועלכע שטאט באלאנגט פון די לווים איז ביז דערווייל האבן אויסגעטיילט די אידן די נחלות פאר אלע אידן כולל שבט לוי וואטעווער גדר די נחלה האט פונקטליך און אונז האבן דא א פסוק פון א סיכום ויתן ה' לישראל את כל הארץ אשר נשבע להם לאבותיהם וירש וירשוה וישבו בה סאו דאס איז אזוי ווי אונז לערנען כסדר אין ספר יהושע איז מדגיש אז זיי האבן טאקע נתקיים געווארן אלעס האבן מ'האט באקומען אלעס וואס די אייבערשטער האט צוגעזאגט וינח ה' להם מסביב רשי זאגט אז ס'איז א לשון שבת כביכול די אייבערשטער אליינס האט גערוהט האט זיי געדארפט נישט העלפן אין זיין מלחמות אזוי ווי שטייט אויך די לשון בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך יא כל ולא עמד איש בפניהם את כל אויביהם נתן השם בידם אלע האבן זיי מצליח געווען סיי זיי האבן באקומען די כיבוש סיי די חלוקה און אזוי ווי די פסוק פירט אויס לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר ה' אל בית ישראל הכל בא דאס איז די סלאגאן פון ספר יהושע ס'איז אפאר פסוקים וואס זענען דאס און דא אויך אין די סיום פון די חלק פון ספר יהושע וואס רעדט זיך פון חלוקת הארץ, חזר'ט ער איבער זיין עיקר סלאגאן, זיין עיקר מעסעדזש פון ספר יהושע איז, לא נפל דבר מכל הדבר הטוב, מ'קען זיך פארלאזן אויף די אייבערשטער'ס הבטחות הכל בא.